פארדינג איך צוויי חדרים פארדינג איך איין חדר'ל זיצט ביי מיר חיים חנה דער טויבער אן אלטער א מאן שוין א עובר בטל די קינדערלעך צאלן מיר פאר אים פינף גילדן א וואך דירה געלט און עסן עסט ער ביי זיי א טאג איבער א טאג דאס הייסט א טאג עסט ער און א טאג פאסט ער אין דעם טאג וואס ער עסט עסט ער אויך מכות אזוי זאגט דער חיים חנה דער טויבער און אפשר איז דאס א ליגן אפשר אלטע לייט האבן ליב זיך טשעפען. וויפיל מען גיט זיי איז ווינציג, וואו מען זעצט זיי איז שלעכט און וואו מען לייגט זיי איז הארט, און קעגן וואס איז קומען צו רעדן, קעגן דעם וואס איר זאגט שכנים, קיין גוטער איד זאל נישט קענען, מילא, יענער דער טויבער איז א טויבער, כאטש א שטילער שכן, ווי זאגט איר, מען הערט אים נישט און מען זעט אים נישט, האט מיך אבער דער גוטער יאר געטראגן, איך זאל דעם אנדערן חדר פארדינגען דער מיטניטשקע, גנעסע הייסט זי, זי האלט א קלייטל פון מעל האלט זי, א גוטע שטוקע,

נא יובל, און די קינדער זאג איך, וואו וועט איר אהין טאן די קינדער אייערע, וואו איר האט עס דאך גנעסע זאלן געזונט זיין, קליינע קינדער האט איר דאך, ווייס איך, זאגט זי, וואס איר רעדט יענטע לעבן, איר ווייסט דען וואס דאס איז פאר קינדער, בריליאנטן, נישט קיין קינדער, זומער לעבן, וואלגערן זיי זיך אינדרויסן א גאנצן טאג, און ווינטער פארקלויבן זיי זיך אויפן אויבן ווי שעפעלעך, און מען הערט נישט פון זיי קיין פיפס, איין חסרון נאר וואס זיי דארפן קיין עין הרע אסאך האבן ליב קייען, פיקערס קיין עין הרע און נו נו. אוואדע האב איך מיר געקויפט אן אומגליק אויף מיינע שונאים'ס קעפ, מילא קינדערלעך איינס און איינס אבער אומגעוואשענע גאט זאלן מיך נישט שטראפן פאר די רייד א שטיקל ברויט איז פאר זיי נישט אויף צו עסן טאג ווי נאכט איז ביי זיי אהא אהא מען שרייט און מען קוויטשעט און מען חזר'ט מען שלאגט זיך און ווי אין א גיהנם וואס זאגט איר א גיהנם? דער גיהנם זאג איך אייך איז גאלד! און מיינט נישט אז איר זיינט פארטיג, דאס וואלט נאך געווען א האלבע צרה, ווארום א קינד קען מען איינשטילן, א זעץ, א פאטש, א קניפ פארט א קינד, האט איר גאט געגעבן א מאן, עזרא הייסט ער, איר מוזט אים קענען, ער איז א אונטער שמש אין אונטערשטן קלייזל נעבעך, א כשר'ער איד, און דאכט זיך נאך גארנישט אזא גרויסער נאר אויך, זאלט איר הערן ווי זי באגראבט אים גנעסע הייסט דאס עזרא הין עזרא הער עזרא דאס עזרא יענס עזרא עזרא עזרא און ער אדער ער זאגט אפ א ווערטל איז ער א ווערטל זאגער צו די צרות אדער ער רוקט אן דאס היטל און גייט אוועק ס'איז נאך א זאג איך אייך הצלחה און גענוג. און קעגן וואס איז דאס קומען צו רעדן קעגן דעם וואס איר זאגט שלעכטע שכנים, שלעכט צו שלעכט איז נישט גלייך, לאז מיר דאס דער רבונו של עולם נישט פאררעכענען פאר קיין לשון הרע, איך דארף אויף איר וואס איז א שייך קיין שלעכטס נישט רעדן, וואס האב איך צו איר, זי איז א אידענע וואס האט ליב נעבעך אן ארעם מאן א שטיקל ברויט צו געבן, נאר דער גוטע יאר זאל זי וויסן אז עס קומט איר אן די מאנקאליע זאל גאט שומר ומציל זיין, ס'איז א בזיון צו דערציילן, קיין אנדערן וואלט איך דאס געוויס נישט געזאגט. נאר ביי אייך ווייס איך וועט דאך עס זיין א סוד, ש, זי פאטשט אים אונטער אויך דעם מאן הייסט עס אז קיינער זעט עס נישט, אי זאג איך צו איר גנעסי ווי האט איר קיין מורא נישט פאר גאט, פאר גאט ווי האט איר קיין מורא נישט, זאגט זי ס'איז נישט אייער באבעס דאגה זאג איך א שיינע ריינע כפרה, זאגט זי זי לאז דעם די כפרה ווער עס קוקט אריין אין יענעמס טעפל, זאג איך לאז דעם ארויס די אויגן ווער עס האט קיין בעסערס נישט געזען, זאגט זי לאז דעם פארלייגן ווער עס הערט זיך צו, וואס זאגט איר אויף אזא פיסקאטע? אנטקעגן וואזשע איז דאס געקומען צו רעדן? אנטקעגן דעם וואס איר זאגט, איך האב ליב ריין, למאי זאל איך לייקענען? איך האב טאקע ליב ס'זאל זיין ריין אין איטליכס ווינקעלע, וואס קומט מיר דערפאר? קען זי אפשר נישט ליידן גנעסי הייסט עס? למאי ביי מיר איז ריין, ביי איר איז שיין, ביי מיר איז ציכטיג, ביי מיר איז ליכטיג, און ביי איר זאלט איר זען תמיד חושך, שטענדיג פינסטער, פארטשאבעט און. שלאָפֿעט ביזן האַלדז, די פּאַמוינע איז פֿול װי אַן אויג, טפֿו! קומט דער פֿרימאָרגן, איז אין הימל עפֿן זיך, ס'איז דען קינדער? שדים, נישט קיין קינדער, פּונקט װי מײַן דװידל, להבֿדיל, באַלד װאָרום מײַן דװידל זאָל געזונט און דאָ זײַן. אַ גאַנצן טאָג אין חדר איז ער און קומט בײַ נאַכט, נעמט ער זיך צו דער אַרבעט, אָדער ער דאַװנט, אָדער ער לערנט, אָדער ער קוקט אַרײַן אין אַ ספֿר, קוקט ער, און אירע קינדערלעך, גאָט זאָל נישט שטראָפֿן פֿאַר די רייד. אדער ס'עסט, אדער ס'וויינט, אדער ס'שלאגט קאפ אן וואנט, איר פארשטייט, בין איך שולדיג אז גאט האט זי געבענטשט מיט אזא כאלאסטרא, און מיר האט ער געשענקט אזא מין א שטיק גאלד, א בריליאנט, עס זאל מיר נאר נישט פארשטערט ווערן, רבונו של עולם ווארום ער קאסט מיר גענוג טרערן קאסט ער מיך, קוקט נישט וואס איך בין א אידענע, א מאנסביל אויף מיין ארט וואלט דאס געוויס נישט איבערטראגן. עס זאל אייך צו חרפה נישט זיין פאראן מאנסבילן אזעלכע וואס זענען טויזנט מאל ערגער פון ווייבער זענען זיי אז ס'קוועטשט זיי צו עפעס א זאך ווייסן זיי נישט וואו זיי זענען אין דער וועלט וואס דארפט איר אסאך רעדן נעמט למשל יוסי משה אברהם'ס כל זמן פרומע נחמה איז האט געלעבט האט ער זיך געהאלטן און זי איז איז נישט דא געדאכט געשטארבן האט ער אפגעלאזט הענט און פיס און לייב און לעבן רב יוסי זאג איך צו אים גאט איז מיט אייך מילא אז ס'שטארבט א ווייב וואס זאל מען טון ס'איז א גאטס זאך ווי אזוי שטייט דארטן געשריבן ביי אונז אין די הייליגע ספרים אבער דארף מען נישט דערציילן מן הסתם ווייסט איר דאך בעסער אנטקעגן וואזשע איז דאס געקומען צו רעדע אנטקעגן דעם וואס איר זאגט א בן יחיד ער איז ביי מיר אן איין און איינציגער ווי זאגט איר אן אויג אין קאפ. דוד'ל הייסט עס, איר קענט דאך אים נישט, ער הייסט נאך מיין שווער דוד הערש הייסט ער, איר זאלט אים זעהן אינגאנצען דער פאטער אים צו לענגערע יאר, אינגאנצען משה בן ציון, אפילו דער וואוקס, די די אייגענע, דאס פנים ווי ביי אים עליו השלום, געל אויסגעדארט, אויסגעגריבעט, הויט און ביינער, און שוואך, אויסגעמוטשעט נעבעך פון פונעם חדר, פון דער גמרא, אבער גענוג דיר, זאג איך צו אים, גענוג דיר זונעלע, רו זיך אפ אביסל, זע וואס פאר א פנים דו האסט, נעם עפעס אין מויל אריין, זאג איך אים, עס עפעס, טרינק עפעס, נא דיר א גלעזל ציקאריע נא דיר, ציקאריע זאגט ער, טרינק בעסער אליין מאמע, דו הארעוועסט זאגט ער איבער די כח, איך וואלט דיר בעסער געהאלפען זאגט ער טראגען דעם קאשיק פונעם מארק, ס'א משל זאג איך. וואס רעדסטו וואס? דו ווייסט וואס דו רעדסט? וואס הייסט דו וועסט טראגן קאשיקעס? ניט דערלעבן וועלן דאס מיינע שונאים, כ'האב גענוג שונאים, דו באדארפסט זאג איך לערנען, זיצן און לערנען. בשעת מעשה קוק איך אויף אים, אויף מיין דוד'לען הייסט דאס אינגאנצן ער עליו השלום, אפילו מיטן הוסט פארפינסטערט און פארוויסט בין איך געווארן, יעדער הוסט וואס ער טוט רייסט מיר אויס א שטיק הארץ, ווארום איידער איך האב אים דערלעבט צו זעהן א שטיקל מענטש זענען מיר גוט די אויגן ארויס געקראכן אז ביז הכל דא באדארפט איר וויסן האט זיך נאך קיינעם נישט געגלויבט אז דאס קינד זאל בלייבן לעבן זאל דאס ווארום וואו ערגעץ א שלאק א צרה א כאלערע איז דאס געווען אויף אים טאמער ווילט איר מאזלען איז מאזלען פאקן איז פאקן דיפטעריטן און שארלאטינעס און זאוואלוכעס און זאביטשעס און וואס ניט. א פנים אז די טרערן מיינע, און אביסל טאקע זיין זכות האבן זיך אריינגעמישט, און איך האב קוים קוים דערלעבט די בר מצוה זיינע, מיינט איר דאך אז ס'איז אן עק הערט זשע אויס אן אנטיק, באדארף ער גיין איינמאל ביינאכט ווינטער איז דאס געווען פונעם חדר און באגעגנען עפעס איינעם אנגעטון אין א גאלע ווייסן און פאטשט מיט ביידע הענט אוודאי האט זיך נעבעך דאס קינד איבערשראקן אויף טויט און איז אנידערגעפאלן חלשות אויפן שניי. און מ'האט אים געבראכט אהיים א טויטן האט מען אים געבראכט קוים קוים אפגעמינטערט און וואס מ'האט אים אפגעמינטערט האט ער זיך ערשט דעמאלטס אנידערגעלייגט א ווייטיק איז דער מאמע זיינער און איז אפגעלעגן אין העליש פייער אזוי גרויס אזוי קליין ווי זעקס וואכן וויאזוי איך האב דאס איבערגלעבט אט דאס שטיקל צייט איז טאקע נאר א נס מן השמים וואס האב איך דעמאלטס נישט איבערגעטון געגעבן נדבות פארקויפט אים און צוריק אויסגעפארקויפט צוגעזעצט און נאך א נאמען געגעבן

לאז ער זיך מיען זאג איך א סימן אז דו וועסט אם ירצה השם לאנג לעבן און זיין געזונט, אזוי זאג איך אים און דאס הארץ טיאך טיאך טיאך, ערשט שפעט אין א צייט ארום ווער איך געוואר אז דער וואס איז געווען אנגעטוהן ווייס און געפאטשט מיט די הענט, ווייסט איר ווער דאס איז געווען? אנו טרעפט רבי איר זענט דאך עפעס א חכם, רב ליפא איז דאס געווען, ליפא, ליפא דער וואסער פירער, ער האט זיך יענעם טאג, פארשטייט איר מיך, געקויפט א נייעם פעלץ, א ווייסן, און דער פראָסט האָט געברענט, האָט ער זיך געװאָלט אַ ביסל דערװאַרעמען, האָט ער געפּאַטשט אַ האַנט אָן אַ האַנט, מײַנע צרות אױף זײַן קאָפּ, האָט איר געהערט אַזאַ מין זאַך, אַ ייִד זאָל זיך אָנטאָן אין אַ װײַסן פּעלץ נאָך אין מיטן דערינען. אַנטקעגן װאָס איז קומען צו רעדן? אַנטקעגן דעם, װאָס איר זאָגט, געזונט, געזונט, דאָס איז דער עיקר. אַזױ זאָגט דער דאָקטאָר אונדזער און הײסט מיר זאָל אים פּילנעװען. זאָג איך, קאָכן יײַכלעך, אַלע טאָג אַ יײַכעל, זאָגט ער, כאָטש פֿון אַ פֿערטל עוף. אויב איך קען, זאָגט ער, אויספֿירן, האָדעווען אים, זאָגט ער, מיט מילך און מיט פּוטער און מיט אַ טשאָקאָלאַד, אויב איך קען, זאָגט ער, אויספֿירן. הע, שענער משל, אויב איך קען אויספֿירן. אַ פּנים, ס'איז דען פֿאַראַן אַ זאַך אויף דער וועלט, וואָס איך זאָל פֿאַר דודלס וועגן ניט קאָנען אויספֿירן? ס'איז עפּעס אַ תּירוץ? און אַז מע זאָל מיר זאָגן אַ שטייגער, איך ווייס, למשל, גיי יענטע, גראָב ערד, האַק האָלץ, טראָג וואַסער, קנעט ליים, באַגנבֿ אַ קלויסטער, אַבי פֿאַר דודלס וועגן, איז אַפֿילו אין מיטן האַלבע נאַכט, אױפֿן גרעסטן פֿראָסט, אָט האָט עס זיך פֿאַרװאָלט הײַנטיקן זומער ביכלעך אַזעלכע ספֿרים מסתּמא, װאָס איך האָב זײ ניט, ניט געזען אין די גרעסטע. גײ איך, האָט ער מיר, מיר געבעטן, טאָמער קאָן איך אים קריגן די דאָזיקע ביכלעך צו די ספֿרים, און האָט מיר פֿאַרשריבן אױף אַ פּאַפּיר, האָט ער מיר, קום איך צו גײן און באַװײַז דאָס פּאַפּיר און בעט בײַ זײ די ביכלעך צי די ספֿרים אײנמאָל און צװײ מאָל און דרײַ מאָל, לאַכן זײ פֿון מיר, צו װאָס טױג אײַך יענטע אַזעלכע ביכלעך? איר האדעוועט מיט האדעוועט מיט זיי, די עופות, די גענז, מיט די קאטשקעס. לאכט לאכט טראכט איך מיר, אבי מיין דוד'ל וועט מיר האבן וואס אריינצוקוקן, וועט ער האבן גאנצע נעכט, גאנצע נעכט קוקט ער אריין אין די דאזיגע ביכלעך, צי די ספרים און בעט מיך איך זאל אים ברענגען נאך און נאך. וועל איך אים זשאלעווען, טראג איך אפ די און נעם נאך. קומט צו גיין א חכם א דאקטער און פרעגט מיך, צי איך קען אויספירן פון זיינעטוועגן אלע טאג א יייכל כאטש פון א פערטל עוף און פון דריי פערטל עוף, אז מען באדארף וועל איך קוקן אויף א דרך ארץ. פון וואנעם נעמט זיך פרעג איך אייך אזעכע דאקטוירים אויף די וועלט, וואו וואקסן זיי אויס, אויף וועלכע אויוון ראשטשינעט מען, זעצט זיי, אויף וואסערע אויוון באקט מען זיי, און קעגן וואס איז דאס געקומען צו רעדען, קעגן דעם וואס איר זאגט יייכעלעך, שטעל איך אים צו אלע טאג א יייכל פון א פערטל עוף און פארנאכט אז ער קומט צו גיין פונעם לערנען עסט ער, און איך זעץ מיך אוועק אנקעגן אים. און איך ארבעט אין די האנט ווער גרעבער ווי לענגער ווער איך און איך בעט גאט ס'זאל מיר גאט העלפן איך זאל אים מארגן אם ירצה השם ווידער קאנען צושטעלן א יייכל פון א פערטל עוף מאמע זאגט ער פארוואס עסטו נישט מיט מיר עס געזונט זאג איך איך האב שוין אפגעגעסן װאָס האָסטו געגעסן? זאָגט ער. װאָס איך האָב געגעסן? זאָג איך. איך האָב געגעסן, אַבי איך האָב שױן געגעסן! עס געזונט! און אַז ער לערנט אָפּ די ביכלעך צי די ספֿרים, נעם איך ערשט דעמאָלט אַרױס פֿונעם אױװן אַ פּאָר געבאַקענע קאַרטאָפֿל, נעם איך, אָדער איך רײַב אָן אַ שטיקל ברױט מיט אַ ציבעלע, רײַב איך, און מאַך מיר אַ סעודה. און איך שווער אייך בנאמנות איך זאל אזוי דערלעבן אין אים נחת מיט אל דאס גוטס, אז איך האב הנאה פון דער דאזיקער ציבל אסאך מער ווי פון דעם שענסטן געבראטנס און פון דער בעסטער יויך ווארעם איך דערמאן מיך אז דער דוד'ל האט קיין עין הרע געגעסן א יייכל פון א פערטל עוף און אם ירצה השם אויף מארגן ווידער פאראן א יייכל פון א פערטל עוף. איין שטיקל חסרון נאר, אז דא דאס הוסטן וואס ער הוסט נעבעך אלע מאל נאר ער הוסט. איך בעט דעם דאקטאר בעט איך ער זאל אים עפעס געבן צום הוסט זאגט ער וויפיל איז אלט געווען דער מאן מיינער משה בן ציון עליו השלום בשעת ער איז געשטארבן און פון וואס איז ער איז געשטארבן פונעם טויט זאג איך איז ער געשטארבן פונעם טויט ס'איז אים אויסגעגאנגען זאג איך יארן איז ער געשטארבן, וואס איז דאס פאר א משל אהערצוצו, איר באדארפט דאס וויסן זאגט ער, כ'האב באטראכט אייער זוהן, איר האט א וואוילן זוהן, א געראטענעם, א שיינעם דאנק זאג איך, דאס ווייס איך אליין, איר גיט מיר בעסער רפואה צום הוסט גיט איר מיר, ער זאל אויפהערן הוסטן זאל ער מיר, דאס קאן מען ניט זאגט ער, איר דארפט נאר זאגט ער אכטונג געבן ער זאל ווינציגער לערנען, וואס דען זאג איך זאל ער טון? ער זאל עסן אסאך זאגט ער און גיין שפאצירן אלע טאג און דער עיקר נישט זיצן ביינאכט איבער די ביכער אויב עס איז אים באשערט זאגט ער זיין אמאל א דאקטער וועט ער נישט אנווערן שפעטער מיט עטליכע יאר וואס עס האט זיך מיר געחלומט טראכט איך

א דאקטער זאל דיר האבן א מאדנע טבע ליב האבן צו אריינלאזן זיך אין אזעלכע דיבורים, נאר אויספרעגן ביים חולה פון וואס ער לעבט און וויאזוי ער לעבט און וואו ער נעמט אויף צו לעבן, וואס גייט עס דיר אן, מען שענקט דיר א האלב קערבל, נעם און פארשרייב א רעצעפט. אנטקעגן וואס איז דאס קומען צו רעדן קעגן דעם וואס איר זאגט, מען איז כסדר פארטאראמט, אוודאי איז מען פארטאראמט, און אז מען שלאפט אין שלייער, אז מען האט א קאשיק מיט אייער, מיט עופות, מיט גענז און מיט קאטשקע, עס און עטליכע נגידיתטעס אויף זיך וואס איטליכע וויל פריער האט מורא טאמער האט יענע אויסגעקליבן די בעסטע אייער מיט די שענסטע עופות ווען האב איך צייט זאג איך שוין אליין קאכן יייכלעך אז איך בין קיינמאל ניט אין דער היים נאר א איד א למדן ווי זאגט איר גיט זיך אן עצה גאנץ פרי איידער איך קלייב מיך ארויס אין מארק הייץ איך מיר איין אין אויוון הייץ איך נאכדעם כאפ מיר אראפ אויף א מינוט און זאלץ אויס דאס פערטל עוף זאלץ איך און גיי אויף דער ארבעט און כאפ מיר ווידער אראפ און גיב אויף דאס גיס אפ דאס פלייש און שטעל צו דאס טעפל שטעל איך און בעט זי די שכנ'טע מיינע גנעסין הייסט דאס זי זאל אכטונג געבן אויפן טעפל זאל זי דאס הייסט אז דאס טעפל וועט פארזידן זאל זי דאס צודעקן מיט די פאקרישקע און פארשארן מיט אש א גרויסע ארבעט מישטיינס געזאגט. וויפיל מאל מאכט זיך אז איך קאך אפ פון אירעטוועגן א גאנצע וועטשרע, מ'איז דאך עפעס אידן, אה? וויי איז מיר, מ'זיצט דאך צווישן מענטשן, ניט אין קיין וואלד זיצט מען. און שפעטער אויף דער נאכט אז איך קום אהיים פון דער ארבעט, צעבלאז איך ערשט א פייער צעבלאז איך און ווארעם אן דאס טעפל און ער עסט א פריש יייכל עסט ער. וואלט דאכט זיך געווען גוט, א יא? איז דאך אבער א שכנה, ניט אויסגערעדט זאל זיין. איך וויל ניט זאָגן וואָס. זי איז זיך מיישב היינט אין דער פרי און שטעלט זיך אַוועק קאָכן פון אירע קינדערס וועגן אַ מילכיקן אָנבייסן האָלישקעס אָדער באַלאָבעשקעס מיט מילך. וואָס איז דאָס פאַר אַ מאכל, באַלאָבעשקעס מיט מילך? און וואָס עפּעס פּלוצים מיטן מיטוואָך שבת-צו-נאַכט? לאָז מיך אַזוי וויסן, אַ בייזע וועטשערע, אַ מאָדנע אידענע אָט די מיטניטשקע, ביי איר איז דאך אדער גאר אדער גארניט, דריי טאג קען אוועק גיין זאל ניט צו לייגן קיין פייער אין אויוון, און פלוצים קומט איר אן זאל זיך נעמען אנבייטן א גאנצע פאמויניצע, כלומרשט א הירזשענעם קוליש, אדער א קרופניק וואס מ'דארף אנטון אפאר ברילן מען זאל דארטן דערזען א הירזשעלע אדער גאר א טאפ מיט

קאלאטשעטע באלאבעשקעס פון רעטשענע מעל, און שטעלט צו א קריגל מיט מילך, שטעלט זי אין אויוון, ס'זאל אויפזידן צווישן די קינדער אירע, ווערט א שמחה גדולה, טאטעניו, זיי האבן קיינמאל ניט געזען קיין ביסל מילך א פנים, מאלט אייך נישט מער, זאלן אונזערע שונאים פארמאגן וויפיל דארטן איז געווען מילך, אפשר צוויי לעפל דאס איבריגע וואסער, נאר ביי אזעלכע קבצנים נישט אונז געזאגט איז דאס אויך א זאך. דערווייל טראגט אן דער גוטער יאר דעם שמש, עס ווייזט אויס אז עוזר האט נאך אין קלייזל אנגעשמעקט אז אינדערהיים ביי אים קאכט זיך א נגידישער אנבייסן קאכט זיך איז ער געקומען צו פליען מיט א ווערטל ווי זיין שטייגער איז א גוט יום טוב א וויסטער פינסטער גוט יום טוב דיר זאגט זי וואס אזוי פרי כ'האב מורא געהאט זאגט ער טאמער חלילה פארשפעטיג איך דא וואס קאכט זיך ביי דיר דארטן אין אויבן. קדחת זאגט זי פון דיינעטוועגן אין א קליין טעפעלע. פארוואס ניט זאגט ער אין א גרויסן טאפ, וואלט שוין געווען פאר אונז ביידן. אה! פארכאפט זאלסטו ווערן מיט דיינע ווערטלעך זאגט זי אנגעצונדן און נעמט דיר און טוט א כאפ דאס קריגל, טוט זיך דאס קריגל א קער איבער און די מילך פלוך איבערן גאנצן אויוון, א געוואלד, א רעש, א געפילדער, גנעסע שעלט דעם מאן מיט טויטע קללות, זיין גליק וואס האט זיך אפגעטראגן באצייטנס, און די קינדער נעבעך זענען אראפ פונעם אויוון און האבן געמאכט א געוויין מיט א געשריי גלייך ווי מען האט זיי אפגעקוילעט, טאטע מאמע, א כפרה זאג איך אייערע באלאבעשקעס מיטן מילך, מיין דודלס יייכל האב איך מורא יא פארפאלן און דאס טעפל מיינס איז חלילה טרייף געווארן, כאפט דער רוח דאס יייכל אייערס מיטן.

וואס זאגט איר אויף אזא הולטייקע אז זי איז ניט ווערט געווען מען זאל איר צופאטשן די פיסקעס מיט א נאסע האנטשערקע? אנטקעגן וואס איז דאס קומען צו רעדן? קעגן דעם וואס איר זאגט פון מילכיקס מיט פליישיקס אין אויבן קען קיין גוטס ניט ארויס, האט זיך דאס קריגל הייסט דאס געשטעלט פאפעריק און די מילך חוץ איבערן גאנצן אויבן האב איך מורא טאמער חלילה האט זיך דאס אנגערירט אין מיין יויך-טעפל בין איך א פארלוירענע בין איך כאטש אפילו צוריק שמועסנדיג ווי קומט די מילך צו מיין טעפל אז מיין טעפל איז געשטאנען פאררוקט און העט העט ווייט אין א ווינקעלע נאר אויך די אייגענע מעשה איך קען דאך ערב זיין א קשיא אויף א מעשה מיין פינסטער מזל טאמער איך וועל אייך זאגן דעם רעכטן אמת וועל איך אייך מילא דאס ייכל ווי דאס ייכל, עס טוט מיר אבער דאס הארץ וויי דאס וואס וועט נעבעך עסן דוד'ל, נאר מסתמא וועל איך שוין עפעס צוטראכטן פון זיינעטוועגן מסתמא, איך האב נעכטן געבראכט גענז פון דעם שוחט געמאכט אפריגז צו פארקויפן, איז מיר פארבליבן אביסל דרויב אויף שבת, קעפלעך, קישקלעך, דאס, יענץ, מען קען שוין עפעס מאכן דערפון, איז מיר אבער שלעכט, איך האב נישט קיין טעפל האב איך נישט. טעפל, איך האב מורא טאמער מאכט ער מיר טרייף דאס טעפל בין איך געבליבן אן א טעפל, און אן א טעפל בין איך ווי אן א האנט בין איך, ווארום איך האב אינגאנצן איין טעפל, דאס הייסט, האבן האב איך געהאט דריי טעפלעך פליישיגע, האט ביי מיר גנעסי אויף קיין גוט ארט זאל זי ניט שטיין, איינמאל אנטליען א טעפל, א שפאגל ניי טעפל, און גייט און גיט און גיט מיר אפ, אַ שטשערבאַטע טעפּל, זאָג איך צו איר, װאָס איז דאָס פֿאַר אַ טעפּל? זאָגט זי, ס'איז אײַער טעפּל. זאָג איך, װי קומט צו מיר אַ שטשערבאַטע טעפּל, אַז איר האָט בײַ מיר גענומען אַ גאַנץ טעפּל? זאָגט זי, שאַט, שרײַט ניט אַזױ, מע װעט פֿון אײַך ניט גליקלעך. ערשטנס, האָב איך אײַך אָפּגעגעבן אַ גאַנץ טעפּל. צװײטנס, אַז איך האָב בײַ אײַך גענומען דאָס טעפּל, איז דאָס געװען אַ אָנגעשטשערבעטע טעפּל. און דריטנס, האָב איך בײַ אײַך קײנמאָל ניט גענומען קײן טעפּל, און איך האָב מיר קײן טעפּל, און טשעפּעט זיך אָפּ פֿון מײַן לעבן אַ הולטײַקע. אנטקעגן וואס איז דאס קומען צו רייד קעגן דעם וואס איר זאגט אז טעפלעך אין באלעבאטישקייט איז קיינמאל נישט צופיל? בין איך הייסט עס ווי איר זעהט געבליבן ביי צוויי טעפלעך גאנצע טעפלעך, איין טעפל א שטשערבאטע טעפל דאס הייסט צוויי טעפלעך, נאר ווי אן ארעמאן האב איך צוויי טעפלעך באדארף זיך מסתמא טרעפן אזוי אז איך קום איינמאל צו גיין פון מארק מיט די עופות און איך בינד זיי אפ אן עוף און דערשרעקט זיך פאר דער קאץ וועט איר דאך פרעגן ווי קומט אהער א קאץ, אלץ זי מיט אירע קדשים, דאך כאפן זיי ערגעץ א קעצל און מוטשען זיי דאס אזוי לאנג ביז זיי פארמוטשען דאס, א צער בעלי חיים טענה איך מיט זיי, מיט מיין דוד'ל א לעבעדיגע זאך, נאר גיי רעד מיט אזעלכע אילצעס, ליגנערס, פוסטעפאסניקעס, בקיצור זיי האבן עפעס אנגעהאנגען דער קאץ אויפן שפיץ וויידל, האט זי אנגעהויבן שפרינגען מאכן אנשטעלן, האט זיך דער עוף דערשראקן און איז ארויפגעשפרונגען גלייך אויף דער אויבערשטער פאליצע און טראך! א טעפל אין דער ערד אריין. איר מיינט אפשר די שטשערבאטע טעפל? אוודאי, ס'פארשטייט זיך אז ברעכן וועט זיך ברעכן א גאנץ טעפל, דאס איז שוין תמיד אזוי פון זינט די וועלט איז א וועלט. איך האב געוואלט וויסן האב איך געוואלט פארוואס איז דאס למשל צוויי מענטשן גייען דער גייט און דער גייט, איינער איז א בן יחיד אן איין איינציגער א ציטעריקער ביי דער מאמען און דער אנדערע איז רעבעניו גאט איז מיט אייך וואס איז אייך אזעלכס רעבעצן? רעבעצן וואו זענט איר ערגעץ אהערצוצו גייט גיכער דער רבי איז עפעס נישט מיט אלעמען ניט גוט געווארן א פנים אויף צו חלשן וואסער וואסער. גיטל פּורישקעוויטש, זעט נאָר, זעט נאָר, ווי מ'איז זיך צונויף קליבן ווי אויף א בייז וואסער, צעגייט אייך אידן ווי זאלץ אין וואסער, מען וועט נישט באווייזען קיין קאמעדיעס און מען וועט נישט דערציילן קיין מעשות אויפן הימל א יריד, מען האט מיר געזאגט אז דא איז פאראן עפעס איינער א שלום עליכם וואס שרייבט, אט דאס זענט איר אליין טאקע, אט דער שלום עליכם וואס שרייבט, שרייבט זשע טאקע די האנט זאל אייך נישט וויי טון שרייבן, די גאנצע שטאט זאלט איר פארשרייבן פון אויבן ביז אראפ, נישקשה, זיי האבן עס כשר פארדינט, און דערהויפט די נגידים. די מיוחסים פון גאט וואס האבן זיך איינגערעדט אז די גאנצע וועלט איז באשאפן געווארן פון זייערטוועגן, מיר דארפן הארעווען און פארשווארצט ווערן זיי וועלן זיך אויסקויפן פאר געלט פון אלע צרות און פון אלע גזירות און נאך מאכן חוזק פון א אידן אן אלמנה וואס לעבט פון וויסוצקיס טיי, איך שטעל צו וויסוצקיס טיי שטעל איך צו, אין אלע בעלעבאטישע הייזער אויף אויסצוצאלן דערפון צי איך מיר מיין שטיקל ברויט מיט מיין קינד איין שטיקל בן יחיד וואס מען האט געוואלט ביי מיר אוועקנעמען פאר פרעמדע זינד. איר מעגט עס האָרכן, װאָס קען זיך פֿאַרלױפֿן אױף דער װעלט? מיר דאַכט, אַז זינט די װעלט איז אַ װעלט, האָט זיך נאָך נישט געטראָפֿן, אַז מע זאָל צונעמען אַן אײן-און-אײנציקן בן-יחיד אַ קאַרמאַק אױף די עלטערע יאָרן, בײַ אַ מאַמען אַן אַלמנה, װאָס פֿריִער גאָט און דערנאָך װיסאָצקי קאָן זיך באַרימען, אַז זי לעבט אױף דער װעלט, אַלץ אײנס געלעבט, גוט געשטאָרבן, הײסט אױך געלעבט. װאָרן װאָס האָט מען פֿון טײ? מישטיינס געזאגט ביי היינטיגע קאנקורענציעס אז וואו ערגעץ א איד אן ארעמאן טראגט ארום איבער די הייזער טיי צו פארקויפן דארף מען זיך שטויסן אז יענער ווארפט אראפ צען ווארף איך אראפ פופצן אז יענער ווארפט אראפ פופצן ווארף איך אראפ צוואנציג ביז וואנען איז דער שיעור צו ווארפן? איך בין דאך נישט וויסאצקי ביטער ווי דער טויט וואס זאל איך אייך ערקלערן דער גאנצער ארויסקוק מיינער און מיין קארמאק אויף דער עלטער מיין משה איך פארמאג איין שטיקל בן יחיד פון מיין מאן א ירושה מישטיינס געזאגט אפילו זייער א וואויל קינד, איך קען מיך נישט באקלאגן, א געזונטער א שיינער א גלאטער מיט אלע מעלות, נאר לערנען האט ער נישט געוואלט, כאטש בראק אים, וואס וועט זיין זאג איך דער תכלית משה אז לערנען נישט, שרייבן נישט, דאווענען אויך נישט, קוקסט דאך אויס אויף צו זיין גאר א הינטשלעגער, ענטפערט די וואנט, בין איך געגאנגען און האב אים אוועק געגעבן פאר א בעל מלאכה צו א שניידער, און אפגערעדט מיטן שניידער בפירוש ער זאל אים אויסלערנען שניידעריי, איז אזוי ווי איר קוקט א נאדל פאדעם אזוי האט ער אנגעקוקט ביי אים א נאדל פאדעם, טאג ווי נאכט ארומגעטראגן זיך מיטן קינד, אדער געהאלפן דער שניידערין שעלן קארטאפלעס אדער ארויסטראגן די פאמויניצע, אנווארעמען דאס פרעסל, דאס איז שוין געווען א זכיה. בין איך געגאנגען און אים אפגענומען פונעם שניידער און אוועקגעגעבן צו א שוסטער, האב איך אנגעטראפן א רוצח, א גזלן, וואס טאמער עפעס נישט אזוי, קען ער אייך ווארפן א האמער אין קאפ און צעשלאגן אייך דעם מח. בין איך געגאנגען און האב אים צוגענומען פון שוסטער און אפגעגעבן אים צו אן איינבינדער א שלימזל וואס זיצט אן פרנסה, קוקט נישט אן קיין שטיקל ארבעט אין די אויגן, האָב איך אים אָפּגענומען פֿונעם אײַנבינדער דעם שלימאַזלען און אָפּגעגעבן אים צו אַ זײגערמאַכער, נאָך אַ גרעסערן שלימאַזלען, װאָס נישט ער פֿאַרריכט זײגערס, נאָר ער מאַכט זײ קאַליע. אַזױ זאָגן אַלע אין שטאָט. װאָס-זשע דאַרף איך, אַז ער זאָל מיר מאַכן מײַן זון פֿאַר אַ קאַליקע? האָב איך אים אָפּגענומען פֿונעם זײגערמאַכער און אים האָב אָפּגעגעבן צו אַ שמוקלער. ער זאל אים לערנען דרעיען שמוקלעריי הייסט עס, איך האב מיך מיט אים צעשריבן מיט א שמוקלער הייסט עס אויף צוויי יאר, דאס הייסט צוויי יאר דארף ער אים דרעיען אומזיסט און אויפן דריטן יאר אז ער וועט שוין קענען גוט דרעיען וועט ער אים עפעס פארדינען אויך און גאט האט מיר געהאלפן איך האב אנגעטראפן אויף א רעכטן בעל מלאכה וואס האט אפילו ליב דעם טרונק דערפאר האט ער אים אויסגעלערנט מיין זון דרעיען אין אסאך ווינציגער ווי איך רעד מיט אייך די ארבעט האט אים פאליובעט און מיין משה איז אין איין האלב יאר געווארן א פאלנער שמוקלער, נאר וואס קומט מיר ארויס אז ער דארף אים דרייען אומזיסט צוויי יאר דורכאנאנד, צעשריבן זיך, איז פארפאלן. גאט האט מיר געהאלפן, די צוויי יאר זענען אריבערגעלאפן מאלט אייך, עס רעדט זיך ביי אייך אזוי איבערגעלאפן, אז איך האב איבערגעלעבט די צייט בין איך גלאט אן אייזערנע, און אז איך האב שוין איבערגעקומען די זענט איר שוין פארטיג, דארף מען ערשט גיין, וואוזשע האט איר ארבעט? א שיכור האט פארלוירן, א ניכטער האט געפונען. און דא בין איך איין מענטש אליין מיטן פונט טיי איבער די הייזער און די קאנקורענציע איז גרויס, אן אנזעץ האב איך אויך געמאכט, א איד א באלעבאס האט אנגענומען ביי מיר דריי מיט א האלבן פונט טיי אויף אויסצאלן און האט אין איין נאכט עוקר געווען אוועק זאגט מען קיין אמעריקא, א כאלערע וואלט איך זיך אויף אים גיכער געריכט, איך האב דעמאלט געמיינט אז די גאנצע וועלט איז אויף מיר געפאלן, א קלייניגקייט דריי מיט א האלבן פונט טיי אויף צוויי רובל מיט צוואנציג. און מען מוז עס האלטן אין זיך ווארום טאמער ווערט געוואויר וויסאצקע אז איך האב אן איינפאל קען עס מיר זיין א סגולה צו קרעדיט, וואזשע טוט גאט זאגט ער גיטל דו וויינסט? ווארט אויס דו וועסט ערשט וויינען אט געט ער דיר א פריזיוו, וואס פריזיוו ווער פריזיוו איין שטיקל בן יחיד ביי א מאמע אן אלמנה וואס פריער גאט און דערנאך וויסאצקע וואו איז דאס געהערט געווארן אין דער וועלט וואו איז גאט און וואו איז סאוועסט

דאָ זעט ער אַ נגידס אַ קינד, ניע גאָדען, און טוט אים עפּעס. װעל איך שװײַגן? בין איך אַװעק באַצײַטנס צום פּרעדסעדאַטעל און זאָג צו אים אַזױ, אַדוני פּריץ, דעם נגידס צװײ שטיקלעך סחורות האָט מען פֿון איר אַרױסגעבראַקעװעט. טאָמער חלילה בראַקעװט מען װײַטער, קאָן עס דערגיין צו מײַן מוישען, און מײַן מויש איז בײַ מיר, זאָג איך, אַן איין און אײנציקער קאַמאַק אַף דער עלטער. ווערט ער מלא רציחה און הייסט מען זאל ארויסווארפן פון דער פריסוטסטווע און איידער מען האט מיך אריינגעפירט דאס דריטע שטיקל סחורה פונעם נגיד האט דער דאקטער שוין געזאגט ניע גאדען און מען האט שוין ארויסגעפירט און אריינגעפירט מיין מוישען און מען האט אים שוין אפגעגעבן און ער האט שוין אפגעשווארן מען האט אים שוין געזאגט נאלעווא נאפראווא א שלאק האט מיר געטראפן אין כארקאווער גובערניע און א גוטן טאג מיט דער קאפאטע וועל איך שווייגן?

און א פאל צו די פיס, אדוני פריץ אזוי און אזוי, דריי אייניקלעך דעם נגידס האט מען פארבראקעוועט און מיין משהן איין שטיקל בן יחיד ביי אן ארעמער אלמנה וואס פריער גאט דערנאך וויסאצקי אויף די עלטערע יארן א קארמאק, וואו איז גאט? וואו איז סאוועס? הערט ער מיך אויס דער גובערנאטאר און זאגט מיר איך זאל עס אים דערלאנגען אויף פאפיר, זאג איך, אדוני פריץ, וואס דארפסטו פאפירן, אט הערסטו פון מיר קלארע דיבורים, נעם, שיק, דערפרעג זיך, וועסטו זען אז אלץ וואס איך זאג דיר איז תורה אמת. זאגט ער צו מיר נאכאמאל, אויף פאפיר, אויף פאפיר, זאג איך אים, פריצוניו, איך בין נישט קיין אידענע פון פאפירן, איך פארנעם זיך זיך נישט מיט דעם, איך דערצייל דיר נאר וואס עס טוט מיר וויי, נגידים בראקעוועט מען און ארעמע בן יחידים נעמט מען צו. וואו איז גאט? וואו איז סאוויס? זאגט ער, געוואלד, וואס וויל פון מיר די אידענע? זאג איך, זי וויל מען זאל דערגיין דעם אמת, און איר אומקערן דעם קארמאק, ווייטער גארנישט. הימל און ערד האבן געשווארן אז דער אמת מוז ארויף ווי בוימל אויף וואסער. ווערט ער שוין אין כעס דער גובערנאטאר און הייסט ארויסווארפן די זשידאווקע. פוילט זיך ניט די זשידאווקע. און פארקויפט אלץ וואס זי האט און לאזט זיך אוועק זוכן דעם אמת גלייך קיין פעטערבורג. אין פעטערבורג איז פאראן א מיניסטער וואיענער דעל מיט א מיניסטער וונוטרינער דעל מיט א סינאד און אז מ'וועט דארפן צום קיסר וועל איך אויך נישט וועל איך אויך טרעפן. מיטן אמת קום איך אפילו פאר גאט. געקומען קיין פעטערבורג האט זיך אנגעהעבן א חתונה מיט א פראוואזשיצוסטווע און מיט א טרייבעניש זאג איך אז פאר ארויסטרייבן האב איך קיין מורא נישט מורא האב איך נאר פאר גאט זאג איך און פארן קיסר און ווייטער פאר קיינעם נישט ווארום איך גיי זאג איך פארן אמת און דערווייל עסן דארף מען דאך אויך איך קען דאך די נשמה ניט אויסשפייען וואס טוט מען צו קיין נדבות בין איך נישט געוואוינט געוואָרן, בין איך געפאַלן אויף אַן עצה, פּעטערבורג איז דאָך נישט קיין דאָרף, פאַראַן ברוך-השם אידן אומעטום, און וויסאָצקיס טיי קען מען אין פּעטערבורג אויך אפשר נאָך מער ווי אומעטום, אַלע טשינאָווניקעס טרינקען וויסאָצקיס טיי, און אַזוי ווי איך האָב צו טאָן מיט פּריסוטסטוויעס און מיט טשינאָווניקס האָב איך אָנגעהויבן זיי אַריינטראָגן וויסאָצקיס טיי אין שטוב אַריין, געגעבן אויף אויסצאָלן, און פריער גאָט און דערנאָך וויסאָצקי. כ'האב מיר פארדינט נישט פאר מיין ביטער אויסקומעניש, איך האב שוין געהאט צו שיקן מיין משה אין פאלק אריין אויך, אמאל א קערבל אמאל צוויי. איין זאך איז נאר געווען ביטער, פראוואזשיצוסטווע, ווען איך האב פראוואזשיצוסטווע אין פעטערבורג, אה, וואלט איך געווען א קיסרינע, נאר אזוי ווי איך האב געהאט צרות נישט קיין פראוואזשיצוסטווע, איז טאקע געווען ביטער ווי דער טויט. עס שוין געהאלטן דערביי מען זאל מיך ארויסשיקן פון פעטערבורג, טאקע פא עטאפו, אזוי ווי גאט האט געבאטן, האט מיר דער אויבערשטער צוגעשיקט איינע א מאדאם וואס שרייבט אויף די בלעטער, זאל איר גאט געבן לאנגע יאר רבונו של עולם, עפעס טאקע נאר א מלאך נישט קיין מענטש, א חוץ וואס זי האט מיר ארויסגעלייזט פון אלע צרות האט זי מיר נאך באקענט מיט פארגאנאמענטן, מסתם האט איר געהערט פון אים, אין דער דומע איז ער געווען פון די וואס רעדן. א מענטש אן א גאל, און א פארשוין, ער זאל נאר האבן א ליכטיגן גן עדן, וואס דער האט זיך אוועקגעלייגט פאר מיר, מיר געגעבן א בריוו און נאך א בריוו צו אלע אזעלכע מענטשן וואס מען דארף האבן די זכיה איידער מען טרעט צו זיי אריין, האבן זיי מיך אויסגעהערט, אפגעשיקט איינער צום אנדערן, דער אנדערער צום דריטן, אלעמאל העכער און העכער, ביז אין דער דומע אריין, און איך האב אנגעהויבן גיין אין דער דומע אריין כמעט אלע טאג און אלעמאל. א צוויי מאל א טאג, אויסגעהערט אלצדינג וואס מען רעדט אין דער דומע, און רעדן רעדט מען דארט נאר אלע עפעס אזוינע, נאך שענער פון אלע האט דער פארלאמענט, אז ער פלעגט זיך אוועקשטעלן רעדן, זאג איך אייך אז א וואנט קען עס נעמען, א שטיין קען צוגאסן ווערן, א קלייניגקייט פארלאמענט, דערפאר האט ער געהאט שונאים אין דער דומע, אוי וואס זאל איך אייך זאגן. און שרייערס ווי די הינט, אזוי פלעגן זיי אים באפאלן און מאכן אזעלכע סקאנדאלן אז איך פלעג קוים איינזיצן פון אויבן. מיין ארט איז געווען פון אויבן. אז איך דערמאן מיך פון דעם פארגאנעמענטן שטעלן זיך מיר טרערן אין די אויגן. וואס ווייסט איר וואס פאר א דימענט, וואס פאר א בריליאנט דאס איז געווען? אז מען שמועסט א מלאך, איז דאך ניט שייך צו זאגן. אלע געשעפטן און אלע געסט פלעגט ער אוועקווארפן און מיך אויסהערן און אויספרעגן, וואס שרייבט מיין משה? וואס זאל ער שרייבן? זאג איך אים, מיין משה שרייבט מיר אז עס גייט אים, דאנקען גאט, אין דער סלוזשבע גארנישט שלעכט. נאטשאלסטווע איז פון אים זייער צופרידן, נאר ער האט א צרה פון דעם פעלדפעבל, דער גוי טוט אים צום טויט, ער זאל אים לייען געלט, שווערט אים משה אז ער האט נישט, גלויבט ער נישט, ער זאגט אז אלע אידן האבן געלט. האבן זאל ער קדחת מיט פרעהס מכות נאט אייך אזא פעלדפעבל לאכט ער פארלאמענט הייסט עס ער פלעגט ליב האבן צו לאכן און טרייבן קאטאוועס איך קום איינמאל צו גיין צו אים בעט ער מיר זיצן און פרעגט מיך ווי זיין שטייגער איז ווי גייט עס מיר אין פעטערבורג זאג איך אים אויף אלע משומדים געזאגט געווארן צולאכט ער זיך און פאלט שיר נישט אראפ פונעם בענקל איר ווייסט זאגט ער א פנים גארנישט אז איך בין אויך א משומד. אה, אזעלכע משומדים ווי איר, זאג איך, מעגן זיין אסאך. און וויפיל ס'איז דא, זאג איך, משומדים אויף דער וועלט, מעגן זיי אלע, שוין אלע, זאג איך, זיין די כפרה פאר אייער מינדסטן נאגל. לאכט ער נאך מער. גייט ריכט זיך, אז אזא מענטש וועט נעמען און וועט געבן א מיין, א שטארב אוועק, און אזוי פלוצים, וואס זאל איך אייך זאגן, מיין ליבער פריינט? אוי, מען טאר נישט אויסרעדן, נאר מיר דאכט זיך אז ווען מיין מאן עליו השלום איז געלעגן אויף דער ערד האב איך אזויפיל טרערן נישט פארגאסן ווי יענעם טאג וואס מען האט מיר געזאגט אז פארלעמענט איז געשטארבן. אן אייגענער טאטע דארף זיך נישט באנק טון, איך קען אייך זאגן אז זינט דער פארלעמענט איז אוועקגעשטארבן איז מיר נמאס געווארן אט דאס פעטערבורג מיט דער דומע מיט דער גאנצער וועלט. ווען פארלעמענט זאל זיין וואלט איך וואלט אנדערש געווען.

זאָל מען דרײַ ממזרים אַרױסבאַקומען אײנעם נאָך דאָס אַנדערע, און פֿאַר זײ זאָלן דינען אַן אײן אײנציקער בן יחיד אַ קאַרמאַקאַ פֿון אַן אָרעמער אַלמנה, װאָס פֿריִער גאָט, דערנאָך װיסאָצקי? אַדרבה, זאָג איך, װײַזט מיר, זאָג איך, אָט דעם זאַקאָן, אַ דומע, זאָג איך, מיט קײן עין־הרע אַזױ פֿיל מענטשן, און אַלע, זאָג איך, רעדן, און אַלע שרײַען, זאָג איך, און אַלע זידלען זיך, פֿאַר װאָס, זאָג איך, זאָל ניט געפֿינען כאָטש אײנער, זאָג איך, וואס זאל אננעמען פאר אן ארעמע אלמנה זאג איך וואס פריער גאט דערנאך וויסאצקי אהא איר שטומט מען באדארף זאג איך האבן צו אייך א פארושקעוויטש אן אייגענעם א אידישען פארושקעוויטש וואלט ער געלערנט זאג איך מיט אייך בלק שוין באלד דריי יאר זאג איך אז איך בין אין פעטערבורג און דריי מיך ארום אין דומא אדער אין עמיצער זאג איך פראבירט אפילו א מויל עפענען וועגן אזא רציחה

האב איך מיר גלייך טאקע געקלערט דאנקען גאט, קוים מיט צרות ארויס אויפן אמת, שוין לאנג צייט געווען, וואס זשע, אז זיי רעדן אזעלכע פוסטע זאכן וואס עס שלאגט צו דער גאל. דאס האט אוודאי געארבעט, טראכט איך מיר, מיין געוואלדעווען מיין דערשלאגן זיך צו די מיניסטארן, מיניסטער וואיענניך דיעל, מיניסטער וונוטרענניך דיעל, צום סוף, וואס לאזט זיך אויס א נעכטיקער טאג הערט אן איינפאל.

וואו איז גאט? וואו איז סודות? בסך הכל דער אויבערשטער האט אזוי געמאכט אז אין דער דומע האט מען געמאכט אזא מין געפילדער אז מ'האט געקענט מיינען מענטשען זענען נאר משוגע געווארן. מער פון אלע האט געארבעט געווענליך פארושקעוויטש אט דער רשע ימח שמו זאל ער ווערן ער האט געוואלט ארויס ווייזן מיט רציחה אז אידן דינען נישט לחלוטין נישט נישט איין איד זאגט ער אין דער סלוזשבע דאָס האָב איך נישט געקאָנט אַריבערטראָגן. עס האָט מיר געגעבן אַ בראָט בײַם האַרץ און אַ טראָג אױף. סטײַטש, מײַן אײן און אײנציקער קאַרמאַק דינט שױן העכער דרײַ יאָר און האָט שױן אַ נאַגראַדע. קומט צו גײן אַזאַ מין פּאָרושקעװיטש און זאָגט פֿאַר דער גאַנצער װעלט און פֿאַר אַלע מיניסטאָרן אַזעלכע װערטער, זאָל איך שװײַגן? רוף איך מיר אָן פֿון אױבן פֿון דער גאַלעריע הײסט עס, און דװקא הױך אױף דער גאַנצער דומע. וואס איז געווען ווילט איר וויסן? גארנישט, מען האט מיך משלח געווען מיט כבוד פון דער דומע ארויס און נאך אפגעפירט אין טשאסט און געוואלט ארויסשיקן מיטן עטאפ אזוי ווי גאט האט געבאטן, האב איך זיי געזאגט זאג איך אז פאר ארויסשיקן האב איך קיין מורא נישט, איך האב מורא נאר פאר גאט און פארן קיסר, ווייטער פאר קיינעם נישט, ווארום איך גיי פארן אמת. איך האב א חלק אין דער דומא האב איך זיי געזאגט גלייך מיט אייך. איר זאג איך רעדט וועגן וואיענסקי פאווינעס נאר מיט דער צונג זאג איך און מיין זון זאג איך דינט טאקע דעם קיסר כאטש ער איז א בן יחיד א כלל זיי האבן פון מיר נישט גענארט. זייער גליק וואס איך בין נישט פארבליבן איבער פסח אין פעטערבורג ביז עס האט זיך אנגעהויבן אין דער דומא דאס קאכעניש מיט בלוט אז אידן נוצן בלוט אויף פסח. איך וואלט זיי באוויזען ווער ס'פארגיסט בלוט, מיר צי זיי, איז אבער אויף זייער טרייפענער הצלחה בין איך אויפן פסח אוועקגעפארן אהיים וואו מ'האט מיר געגעבן צו וויסען פונעם מיניסטער וואיענסקיך דיעל אז מיין משהן האט מען פון פאלק אומגעקערט אהיים און עס איז א סברא אז דעם פרעדסעדאטעל מיטן דאקטער מיט דער גאנצער פריסוטסטווע וועלען האבען א וויסטן סוף זיי זענען אלע פאד סוד ווארום ס'איז געווען א רעוויזיע און ס'האט זיך ארויסגעוויזן אז ס'איז ביי זיי געווען א פאבריקע פון ווייסע בילעטן, אידן און קריסטן, ווער ס'האט געהאט גאט אין הארצן און א קערבל אין קעשענע, דער איז געווען ניעגאדען, און ארעמע לייט נעבעך, און אן איינציקער קאמאק האט באדארפט גיין דינען. איצט איז שוין אן עק. אויס. עס האט זיך אויסגעלאזט ביי אונז די פריערדיגע גליקן מיט הפקרות, אלע וועלן שוין זיין גלייך. נו פרעג איך אייך, איר זענט דאך עפעס א מענטש וואס שרייבט, אדרבה זאגט שוין איר אליין, קומט מיר נישט מען זאל מיר פון מיר לאכן, חוזק מאכן, אז וואו צוויי זאל איך זיין די דריטע, מילא איר ווילט לאכן, לאכט צוזעצטערהייט, פארוואס קומט מיר נאר דער נאמען פורישק פורישקעוויטש זאל ער זיין פאר מיר די כפרה, גיטל פורישקעוויטש רופן זיי מיר, זיי זאלן כאטש זאגן להבדיל, א שטאט פון סאמע לצים, פוסטע קעפ, ליידיגגייערס, נו, האבן זיי נישט פארדינט מען זאל זיי באשרייבן פון קליין ביז גרויס און פון קאפ ביז די פיס? באשרייבט זיי טאקע פאני שלום עליכם, באשרייבט זיי אזוי אז די גאנצע וועלט זאל פון זיי וויסן, באשרייבט זיי אזוי אז ס'זאל נישט בלייבן פון זיי איינער נישט קיין באשריבענער.

איך האף אז איר האט הנאה געהאט פון דעם דאזיגן רעדנדיגן בוך, וואס איז רעקארדירט געווארן אין מאנטרעאלער אידישע פאלקס-ביבליאטעק און דידזשיטעזירט דורכן אידישן ביכער צענטער אויפן נאמען פון שמואל ראר. די מוזיק האט געשאפן הענקוס נעצקי. דאס דרוק-רעכט איז פון דער פאלקס-ביבליאטעק און דעם אידישן ביכער צענטער.